אין דער משנה האט מען געלערנט נמנעו מלהשביעה, מען האט זיך צוריקגעהאלטן, מען האט די אלמנה ניט איבערגעשוואוירן, האט זי געהאט שאדן, די כתובה. פרעגט די גמרא, מאי טעמא, פארוואס האט מען זיך צוריקגעהאלטן איבערצושווערן, אילימא וועסט וועלן זאגן משום דרב כהנא, צוליב דער מעשה וואס רב כהנא האט דערציילט, דאמר רב כהנא, רב כהנא האט דערציילט, ואמרי לה און אנדערע זאגן אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פאר רב, מעשה באדם אחד א מעשה וואס איז געווען מיט א מענטש בשני בצורת, ס'איז געווען א הונגער יאר, שהפקיד דינר זהב, ער האט געגעבן צו באהאלטן

דער דינר איז אריין אין דעם געבאקענעם ברויט, זאל עס אליין געווען עסן, וואלט זי געווען געפונען דעם דינר ונתנתו לעני, און זי האט אוועקגעגעבן די ברויט פאר ארעמאן. לימים, אין א צייט ארום, בא בעל הדינר, איז געקומען דער מענטש וועלכער האט איר געגעבן צו באהאלטן די גאלדענע מטבע, ואמר לה, האט געזאגט צו איר, הבי לי דינרי, גיב מיר מיין דינר. אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, יהנה סם המות באחד מבניה של אותה אשה, זאל יהנה זאל פועל'ן דער סם המות צו טייטן איינס פון די קינדער פון דער פרוי, אם נהניתי מדינרך כלום, אויב כ'האב הנאה געהאט פון דעם דינר, זי האט געזאגט וואס זאל איך טון, כ'האב אים פארלוירן, אבער איך האב פון דעם גארנישט ניט קיין הנאה געהאט. אמרו, האבן די חכמים געזאגט, לא היו ימים מועטים, ס'איז נישט דורכגעגאנגען קיין איינציגע טעג אפילו, דאס הייסט אין א קורצע צייט, עד שמת אחד מבניה, ביז איינער פון די קינדער איז געשטארבן, נישט קוקנדיג וואס זי האט געטאן אזא גרויסע מצוה, געגעבן א ברויט צו ארעמאן, און ווען איז דאס געוועזן בשני בצורת אין א הונגער יאר, דאך איז איר געווארן, איז אזוי, זי געגעבן צדקה בפרט נאך אין א הונגער יאר, דאך איז זי געווארן געשטראפט, וכששמעו חכמים בדבר, די חכמים האבן געהערט די מעשה, אמרו, האבן די חכמים געזאגט, מה דאך מי שנשבע באמת כך, דער וואס שווערט אין אמת, איז אזוי יא, אז מען ווערט געשטראפט, הנשבע על שקר דער וואס שטראפט שווערט פאלש על אחת כמה וכמה איז אוודאי און אוודאי אז דער עונש איז גרויס און מען טוט ניט אפהאלטן גלייך שטראפט מען. פרעגט די גמרא מאי טעמא איענשה פארוואס איז זי געווארן געשטראפט וואס זי האט דאך טאקע נישט קיין הנאה געהאט פון דעם דינר זי האט דאך פון דעם נישט קיין הנאה געהאט. ענטפערט די גמרא, זי האט יא הנאה געהאט, דאישתרשי לה מקום דינר, אויף דעם ארט וואס דער דינר האט פארנומען אין דעם טייג, האט זי איינגעברענגט אביסל טייג. פרעגט די גמרא, אויב איז דאך אזוי אז זי האט יא הנאה געהאט, וואס זאגסטו ומה מי שנשבע באמת האט זי דאך נישט געשוואוירן באמת זי האט דאך יא הנאה געהאט, ענטפערט די גמרא כמי שנשבע באמת אזוי ווי באמת זי איז דאך געווען א שוגג, נו די טייטש אזוי זעה איך דאך אז די עונש פון שבועה איז זייער גרויס דעריבער האט מען זיך צוריק געהאלטן אבער מען זאל ניט איבערשווערן אויב דאס איז דער טעם, פרעגט די גמרא אויב אי משום הא, אויב דער טעם איז דאס א ווייל דער עונש פון שבועה איז זייער הארב, האט מען מורא טאמער אמאל וועט אויסקומען אז ס'עט נישט זיין אינגאנצן אמת, דעריבער האט מען צוריק געהאלטן איבער צו שווערן, מאי איריא אלמנה, פארוואזשע טוט מען ניט איבערשווערן אן אלמנה אפילו גרושה נמי? איינער האט געגעט א פרוי, נאכער איז ער געשטארבן, זאל איך אויך איצט זאגן אז מען זאל איר צוריק האלטן, אז ווען זי גייט קאלעקטן די כתובה, זאל איך נישט לאזן איר שווערן זאל נישט באקומען די כתובה? אלמה אמר רב זירא אמר שמואל, פארוואס האט געזאגט רב זירא פאר שמואל לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אין די משנה, נמנעו מלהשביעה, אלא אלמנה, נאר אלמנה האט מען געזאגט זאל ניט שווערן, אבל גרושה משביעין אותה, גרושה אפילו ווען זי גייט ווערן געצאלט פון די נכסי יתומים, דער מאן איז געשטארבן נאכדעם ווי ער האט איר געגעט, טוט מען איר יא באשווערן, אויב דער טעם איז וועגן חומר שבועה, דארף זיין דער זעלבער דין ביי גרושה. ענטפערט די גמרא אזוי, אין אמת'ן די הארבקייט פון דער שבועה איז טאקע זייער גרויס, נאך דעם נמנעו מלהשביעה. נאר אלמנה שאני, אלמנה איז עפעס אנדערש. דבההיא הנאה, די הנאה וואס זי מאכט פאר די דקא טרחא, זי טוט זיך באמיען קמי דיתמי פאר די יתומים, נאך דעם ווי דער מאן שטארבט טוט זי עפעס טאן פאר די לטובת היתומים. אתיא וועט זי קומען לאורויי היתרא, זי האט קלייניגקייטן וועט זי זאגן, דאס ווערט נישט גערעכנט פאר דער כתובה, נאר דאס איז דער שכר פון איר טרחה, אבער אין אמת'ן איז דאס נישט קיין שכר טרחה, איז דאך ביי אלמנה גיכער קאן פאסירן אז זאל שווערן נישט ריכטיג, דעריבער האט מען זיך צוריק געהאלטן אלמנה זאל נישט שווערן, אבער ביי גרושה איז דאך נישט דא דער טעם, א גרושה שווערט יא. אמר רב יהודה אמר רבי ירמי' בר אבא, האט רב יהודה געזאגט פון רבי ירמי' בר אבא, רב ושמואל דאמרי תרוייהו, רב און שמואל זאגן ביידע, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אין דער משנה, נמנעו מלהשביעה, אלא בבית דין, קיין שבועה אין בית דין באקומט זי נישט, אבל חוץ לבית דין משביעין אותה, חוץ לבית דין טוט מען איר איבערשווערן, ווייל די שבועה וואס די דיינים די בית דין טוט איר איבערשווערן איז עס א שבועה של תורה, און מען דארף האלטן אין די האנט אדער א ספר תורה אדער תפילין און מען טוט איבערשווערן מיט א שם. מען טרעפט זיך ביי אברהם אבינו, ער האט געזאגט אליעזר אז ער זאל האלטן א חפץ פון מצוה די מילה שים נא ידך תחת ירכי, דעמאלט איז דער עונש זייער גרויס, דעריבער טוט מען נישט איבערשווערן, אבער חוץ לבית דין איז עס א שבועה דרבנן, ס'איז נאר א ארור, און מען דארף נישט האלטן קיין חפץ של קדושה אין האנט, דעמאלט איז דער עונש נישט אזוי גרויס. פרעגט די גמרא, איני, ס'איז נישט אזוי,

אמר רב יהודה אמר שמואל, דעם דין זאגט נאר שמואל, לא שנו עס איז נישט געווארן געלערנט אלא בבית דין, אין בית דין טוט מען ניט איבערשווערן די אלמנה, אבל חוץ לבית דין משביעין אותה. ורב אמר, און רב זאגט, אפילו חוץ לבית דין נמי אין משביעין אותה, רב זאגט אפילו חוץ לבית דין טוט מען איר אויך ניט איבערשווערן.

התקין רבן גמליאל הזקן, נאכדעם ווי מ'האט נמנע מלהשביע האט ער געמאכט א תקנה שתהא נדרת ליתומים, זאל מאכן א נדר, דאס הייסט, זי זאגט אויב איך האב עפעס איינגעמאנט פון דער כתובה, זאלן די און די פירות זיין אסור אויף מיר אלעמאל, און צוליב דעם חומר פון שבועה, פונעם חומר פון נדר, וועט זי נישט זאגן ליגנט. אויב אזוי איז דאך שווער פארוואס האט רב נישט איינגעמאנט בכלל די כתובה ולידרה זאל מען איר מאכן א נדר וליגבה און מען זאל איינמאנען די כתובה. ענטפערט די גמרא בשני דרב אין די צייטן פון רב'ן קילי נדרי, איז די נדרים איז געווען גרינג ביי די אויגן פון די מענטשן זאלן עובר זיין דעריבער קאן איך זיך נישט פארלאזן אויף דעם אז זי זאל מאכן א נדר און און זאל איינמאנען די כתובה דאס וואס שטייט אין די משנה מען האט ניט איבערגעשוואוירן פארוואס האט מען ניט איבערגעשוואוירן? ווייל מ'האט מורא געהאט אפשר איז זיך מורה היתר און זי מיינט אז זי שווערט אמת, אבער אין אמת'ן שווערט זי נישט אמת, איז דער עונש זייער גרויס, האט מען געזאגט, שווערן זאל זי נישט, נאר זאל מאכן א נדר. וואס איז טייטש זאל מאכן א נדר? זאל זאגן זי אסר'ט אויף זיך די און די פירות אין דער וועלט, אויב זי האט עפעס איינגע באקומען געצאלט פון דער כתובה. ווען די משנה איז געווארן געלערנט? איז דער ענין פון נדרים געווען זייער הארב ביי מענטשן, איז דאס געוועזן גענוג אז אויב זי וואלט עפעס באקומען וואלט זי נישט גע'אסר'ט זיך מיט א נדר, אבער אין רב'ס צייטן איז די מענטשן געווען לייכט זאלן עובר זיין אויף נדרים, דעריבער האט רב אינגאנצן נישט איינגעמאנט קיין כתובה פון אלמנה. רשי.

אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, מידי הוא טעמא, פארוואס האט מען נישט איינגעמאנט די כתובה, אלא, נאר דאס איז דאך דער טעם, דילמא נקיטנא מידי מכתובתי, אפשר האב איך שוין עפעס גענומען פאר דער כתובה, חי השם צבקות, איך שווער, אם נהניתי מכתובתי כלום, איך שווער איך האב גארנישט ניט באקומען פאר דער כתובה. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, מודה רב, רב איז מודה, בקופצת, אז זי טוט אליין שווערן, אויב זי האט שוין געשוואוירן, גיט מען איר די כתובה, האט רב הונא איינגעמאנט שוין פאר איר די כתובה. דערציילט די גמרא א מעשה, וואס איז געקומען פאר דעם זון פון רב הונא, רבה, דער זון פון רב הונא, ההיא דאתאי לקמיה דרבה בר רב הונא, א פרוי אן אלמנה איז געקומען פאר רבה בר רב הונא, זי האט געזאגט זי מאנט מען זאל אפגעבן די כתובה פון די נכסי יתומים, אמר לה האט רבה געזאגט צו איר מה אעבד לך וואס קען איך דיר טון, דרב לא מגבי כתובה לארמלתא, רב האט נישט איינגעמאנט די כתובה פאר אן אלמנה, ואבא מרי, און מיין טאטע מיין האר, מיין טאטע רב הונא, לא מגבי כתובה לארמלתא, אזוי ווי די פריערדיגע מעשה איז דא געוועזן, ער האט אויך נישט איינגעמאנט, ממילא קען איך דיר גארנישט נישט העלפן. אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים, הב לי מזוני, זאל מען מיר געבן וואס צו עסן. אמר לה, האט רבה געזאגט צו איר, מזוני נמי לית ליך, קיין מזונות האסטו אויך נישט, מיט דעם וואס דו מאנסט די כתובה פארלירסטו די מזונות. דאמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט געזאגט פון שמואל'ן, התובעת כתובתה בבית דין, אויב זי מאנט די כתובה ביי דעם בית דין, אין לה מזונות, גיט מען איר נישט קיין מזונות, ווייל דאס איז א גילוי דעת, זי וויל חתונה האבן, און דער מאן האט נאר געזאגט אז ער וועט שפייזן פון די נכסים, דעמאלט כל ימי מיגר אלמנותיך, דעמאלט ווען זי וועט זיין אין זיין הויז, צוליב כבודו, זי וועט נישט וועלן חתונה האבן. זי קען דאך אין אמת'ן באקומען די מזונות, די מזונות איז דא א דין זי מוז נישט זיין ביי די יתומים, שוין דא דינים מען שיקט צו איר די מזונות, פארוואס האט זי געוואלט מאנען די כתובה? הייסט דאס זי וויל זיך אפטיילן אינגאנצן? זי וויל חתונה האבן? אמרה ליה, האט די פרוי געזאגט צו רבה'ן, הפכוה לכורסיה, מען זאל איבערדרייען זיין שטול, דאס הייסט, זי האט אים געשאלטן, כבי תרי עבדא לי, ער האט מיר געטון ווי צוויי לויט רב'ן וואס ער טוט נישט איינמאנען די כתובה, אבער מזונות וואלט מען געגעבן לויט שמואל'ן, וואס שמואל זאגט קיין מזונות גיט מען נישט, אבער די כתובה וואלט מען דאך מיר געגעבן, שמואל האמער דאך געלערנט זאגט מען קען יא באשווערן חוץ לבית דין, גיב נאר א קוק ער גיט מיר די חומרות פון פון צוויי מענטשן.

אמר ליה רב יהודה לרב ירמי' ביראה, רב יהודה האט געזאגט צו רב ירמי' ביראה, ווען ס'וועט קומען צו דיר אן אלמנה, זי וועט וועלן איינמאנען די כתובה פון די יתומים, אדרה בבית דין, ואשבעה חוץ לבית דין. אין דער משנה האט מען דאך געלערנט אז מ'האט זיך צוריקגעהאלטן מ'זאל איר ניט באשווערן די אלמנה, פארוואס? ווייל דער עונש פון שבועה איז אזוי גרויס, און ממילא אמאל מיינט זי זי שווערט אמת, זי שווערט זי האט גארנישט נישט באקומען פאר דער כתובה, אין אמת'ן האט זי באקומען, נאר דאס וואס זי האט באקומען טראכט זי, דאס איז נישט פאר דער כתובה, דאס איז פאר טרחה, זי האט זיך פארמיהט פאר די יתומים, איז דאך וואס זשע פאר א עצה שטייט אין דער משנה אז מען זאל מאכן אסר'ן מיט א נדר, זאל אסר'ן אויף זיך א געוויסע פלייש למשל, ס'זאל זיין אסור אויף איר פלייש כל ימי חייה אויב זי האט באקומען פון דער כתובה. אדער האט מען געלערנט נאך א עצה דא, אז חוץ לבית דין איז דאך די שבועה נישט בנקיטת חפץ, און אויך איז נישט די שבועה בשם, איז דער עונש פון פאלש שבועה נישט אזוי גרויס, קען מען איר יא באשווערן. האט ער געזאגט צו אים, ווען ס'קומט צו דיר אן אלמנה, אדרה בבית דין, אדער ואשבעה חוץ לבית דין, פרעג די יתומים וואס זיי ווילן, אדער איז אדער זאל מאכן א נדר, אדער א שבועה, וליתי קלא, און ס'זאל קומען דער קול, וליפול ס'זאל פאלן באודני אין מיינע אויערן, איך וויל דאס געוואויר ווערן דו האסט אזוי געטאן, דבעינא איך וויל כי היכי דאעביד בה מעשה, איך וויל וויסן אז מ'האט געטון א מעשה אזוי ווי שמואל, וואס שמואל האלט דאך אז חוץ לבית דין טוט מען איר יא באשווערן, איך וויל מ'זאל ווייזן אז די הלכה איז נישט ווי רב, נישט ווי רב הונא, נישט ווי רבה, נאר דער פסק איז ווי שמואל אז אלמנה קען יא איינמאנען די כתובה. גופא, פריער האמער געלערנט, אמר רב זירא אמר שמואל, רב זירא האט געזאגט בשם שמואל, לא שנו, דאס וואס שטייט אין די משנה אז נמנעו מלהשביעה, ווען מען גייט איינמאנען די כתובה פון די יתומים, האט מען זיך צוריק געהאלטן איר באשווערן, איז דאס געלערנט געווארן אלא אלמנה, ווען א אלמנה גייט איינמאנען פון די נכסי יתומים, אבל גרושה, אבער א גרושה, גייט איינמאנען די כתובה פון די נכסי יתומים, דער מאן האט איר געגעט נאכער און זי האט נאכנישט איינגעמאנט די כתובה, און דער מאן איז געש דער געוועזענער מאן איז געשטארבן, און זי גייט איינמאנען די כתובה מנכסי יתומים, משביעין אותה, קען מען איר יא באשווערן, און די גמרא האט דאך פריער געזאגט א חילוק, ווייל די אלמנה איז זיך מורה היתר, זי האט אפילו עפעס באקומען, זאגט זי אז דאס איז פאר דער טירחא וואס נאך מיתת בעלה האט זי זיך באמיהט פאר די יתומים, דעריבער וועט די שבועה זיין פאלש, אבער גרושה איז זיך נישט מורה היתר, איז אויב זי וואלט עפעס באקומען וואלט זי נישט געשוואוירן פאלש. פרעגט די גמרא, איז גרושה דאדרה לא? דו זאגסט אז גרושה דארף שווערן, ס'איז נישט גענוג קיין נדר? והא שלחו מתם, מ'האט געשיקט פון דארטן. פון ארץ ישראל מיינט מען מיט דעם שלחו מתם. דא געווען א מעשה, איינער האט געוואוינט מיט א פרוי אין בבל, און ער מיט איר זענען געגאנגען אין ארץ ישראל, און ער האט איר געגעט דארטן אין ארץ ישראל, האט זי געמאנט די כתובה, אבער זיינע נכסים זענען געוועזן אין בבל, איז האט מען שלחו מתם, האט די בית דין פון ארץ ישראל געשיקט צו דעם בית דין אין בבל, איך פלוניתא בת פלוניתא, אז דיע פרוי, די טאכטער פון דעם, קבילת גיטא, האט באקומען דעם גט מן ידא פון דער האנט דאחא בר הידיא, דמתקריא, וואס ער ווערט אנגערופן איה מרי, האט מען דאך פריער געהאט אין גמרא, אז אויב ער איינער האט א עיקר נאמען וואס א רוב מענטשן רופן אים, און נאך א נאמען האט ער וואס א טייל מענטשן טוען אים רופן, דארף מען שרייבן דעם עיקר נאמען, און מען דארף אויך שרייבן דמתקריא וואס אנדערע רופן אים דעם אנדערן נאמען, איז דער מענטש איז זיין עיקר נאמען געוועזן אחא בר הידיא און אנדערע מענטשן האבן אים גערופן אבא מרי. ונדרת, און די פרוי האט געמאכט א נדר, ואסרת פירות שבעולם עלה, זי האט גע'אסר'ט אויף זיך די פירות פון דער וועלט, אויב זי האט עפעס באקומען פון דער כתובה, זאלן די פירות זיין אסור אויף איר. דלא קבילת פון כסובתה, זי האט נישט באקומען פאר איר כסובה, אלא גלופקרא אחד, וואס איז דאס גלופקרא? זאגט דער רש"י קוט, איין מאנטל האט זי באקומען, וספר תהלים אחד, און איין ספר תהלים, וספר איוב, און א איוב, און ממשלות, און א ספר משלי, בלואים, וואס איז געווען נישט קיין נייע, נאר אלטע. ושמנום, און מיר האבן דאס אפגעשאצט בחמישה מנה, אז ס'איז ווערד פינף הונדערטערס, און איר כסובה איז דאך מערער, איז די איבריגע וואס קומט איר, זאלט איר נעמען פון די נכסים. לכשתבא לידכם, ווען זי וועט קומען צו אייך, הגבוה, טוט איר איינמאנען, את השאר. וואזשע איז דאך דא געווען די מעשה ביי א גרושה, און וואס האט די בית דין אין ארץ ישראל געשריבן, אז נישט מען האט איר איבערגעשוואוירן, נאר וואס דען, מען האט איר גע'אסר'ט מיט א נדר, זע איך דאך אז ביי א גרושה איז אויך דא דער דין בנדר, דו האסט פריער געזאגט אז דאס וואס שטייט אין דער משנה, נמנעו מלהשביעה, און מען האט מתקן געווען שתהא נודרת ליתומים, דא נאר ביי אלמנה, דא זע איך דאך ביי א גרושה אויך די זעלבע זאך, אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, ההוא גט יבמין הוה, דאס איז געוועזן א יבמה איז געגאנגען איינער פון די ברידער האט איר געגעבן א גט מיט דעם וואס איינער גיט איר א גט קען שוין קיינער פון די ברידער איר נישט מייבם זיין. איז זי יעצט געקומען איינמאנען די כסובה מנכסי בעלה הראשון, אזוי איז דאך דער דין כסובתה, די כסובה פון די יבמה על נכסי בעלה הראשון, און דא פאסט זיך אויך צו זאגן זי איז זיך מורה היתר, ווייל אויב זי האט זיך געבאדערט פאר דעם ערשטן מאן, איז אפילו זי האט עפעס באקומען, וועט זי זאגן, דאס האב איך נישט באקומען פאר דער כסובה, נאר דאס האב איך באקומען פאר דער טרחה. ממילא אז זי וועט שווערן זי האט גארנישט נישט באקומען, זי מיינט זי שווערט אמת, אבער אין אמת'ן איז דאך עס נישט ריכטיג, איז מפני חומר עונש שבועה, זאגט מען אויך אין אזא פאל אז מען זאל איר ניט איבערשווערן,

האט געמאכט א תקנה אז ווען א אלמנה גייט איינמאנען די כסובה מנכסי יתומים זאל זי מאכן א נדר, דאס הייסט זי זאל אסר'ן אויף זיך א געוויסע זאך וואס די יתומים ווילן אז אויב דו האסט עפעס באקומען פון דער כסובה זאלסטו זיין אסור אין דער זאך לעולם, ממילא וועט זי נישט נעמען די כסובה ווייל זי וועט דאך זיין אסור אין די זאך. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז ווען זי מאכט א נדר קאן זי איינמאנען די כתובה, אלא נאר ביי שלא ניסת, אז זי האט נישט חתונה געהאט צו קיין צווייטן מענטש בשעת גביית כתובה האט זי נישט געהאט קיין מאן, דעמאלט איז דער דין נודרת, אבל ניסת, אבער ווען זי גייט איינמאנען די כתובה פון דעם ערשטן מאן האט זי שוין חתונה געהאט, אין מדירין אותה, עס קומט איר די כתובה פון דעם ערשטן מאן קומט זיך איר די כתובה, אבער מיט א נדר קען זי נישט איינמאנען. פרעגט די גמרא, ניסת מאי טעמא לא, פארוואס אויב זי האט חתונה געהאט העלפט נישט דער נדר אז זי זאל איינמאנען די כתובה? פארוואס? דמיפר לה בעל, דער מאן וועט איר פארשטערן דעם נדר, מאכט זי טאקע דעם נדר, און דער נדר איז טאקע חל אויף איר, אבער זי קומט צו גיין צום מאן, און דער מאן טוט איר גלייך פארשטערן דעם נדר, דעריבער איז דאס נישט קיין באווארעניש איך זאל פארהיטן אז זאל נישט גיין איינמאנען די כתובה נאכאמאל, אויב אזוי כי לא ניסת נמי, אז זי האט נישט חתונה געהאט זאל זי אויך נישט קענען איינמאנען מיט דעם נדר, לכי מינסבא ווען זי וועט חתונה האבן מיפר לה בעל, וועט דער מאן איר פארשטערן, דאס וואס שטייט אין דער תורה דער מאן קען פארשטערן דעם נדר א מעת לעת, מיינט מען נישט דעם מעת לעת ווען זי האט געמאכט דעם נדר, נאר מען מיינט א מעת לעת ביום שמעו אז ער וועט הערן איר נדר, זי וועט חתונה האבן א חודש ארום דעם חודש איז עס טאקע אסור צו זיך איינהאלטן נישט עסן די פירות, נאכהער זי וועט חתונה האבן וועט זי דערציילן דעם מאן אז זי האט דעם נדר, וועט דער מאן מפר זיין דעם נדר, אויב אזוי איז דאך נישטא קיין חילוק צו ניסת צו לא ניסת, ענטפערט די גמרא, אין הבעל מיפר בקודמין, די נדרים וואס די פרוי האט געמאכט פאר די נישואין, קען דער מאן ניט פארשטערן. פרעגט יעצט די גמרא, אפילו זי האט נישט קיין מאן, פארוואס קען איך זיך שטיצן אויף איר נדר, וניחוש, זאל מען מורא האבן, דילמא אזלא לגבי חכם, טאמער זי גייט צו דער חכם, ושרי לה, און דער חכם וועט אראפנעמען דעם נדר? ענטפערט די גמרא, קסבר רב הונא וואס האט דאס פארענטפערט האלט צריך לפרט את הנדר, ווען מען קומט צו גיין צו דעם חכם איז נישט גענוג וואס מען זאגט אים דעם נדר וואס ער האט געמאכט דעם נדר, נאר מען דארף אויך זאגן די פרטים פארוואס מען האט געמאכט דעם נדר, און אויב דער חכם וועט הערן פארוואס האט זי געמאכט דעם נדר, ווייל כדי זי זאל איינמאנען פון די נכסי יתומים, וועט ער איר נישט וועלן מפר נדר זיין. תוספות ברענגט דא אראפ א מעשה. דער תוספות קסבר צריך לפרט הנדר, ברענגט תוספות אראפ א ירושלמי, איינער געקומען צו גיין צו ר' בון און ער האט געבעטן זיי מיר מתיר מיין נדר, האט אים ר' בון געפרעגט וואס איז דיין נדר, האט ער געזאגט איך האב געמאכט א נדר איך זאל נישט פארדינען, איך זאל נישט פארדינען, האט ער אים געפרעגט היתכן? מאכן די מענטשן אזא נדר? ער האט געוואלט געפינען אויף אים א פתח חרטה. וואס הייסט א מענטש מאכט א נדר ער זאל נישט פארדינען? האט דער מענטש געזאגט, איך האב געמאכט א נדר איך זאל נישט פארדינען אין שפילן פון קארטן, און יעצט זע איך איך האב שאדן פון דעם, איך קען יעצט אנהייבן צוריק שפילן קארטן, בעט איך דיר זאלסט מיר מתיר זיין דעם נדר איך זאל קענען צוריק גיין שפילן משחק בקוביא. האט ר' בון געזאגט, ברוך שבחר בדברי חכמים שאמרו צריך לפרט את הנדר, ווען נישט וואס דו וואלסט מיר געווען דאס זאל זאגן, וואלט איך דיר געווען מתיר געווען, וואלסטו צוריק געווארן א משחק בקוביא, דאס איז דער טעם טאקע פארוואס צריך לפרט את הנדר, צוליב מילתא דאיסורא, אמאל איז פארבינדן מען האט געמאכט דעם נדר צוליב מילתא דאיסורא, ר' נחמן אמר ר' נחמן קריגט אויף רב הונא'ן און ער זאגט אפילו ניסת אפילו זי האט חתונה געהאט זי איז מיט א מאן און זי דארף איינמאנען די כתובה פון דעם מאן פון די יתומים פון דעם פריערדיגן מאן וואס איז געשטארבן איז מאכט מען אויך א נדר, פרעגט די גמרא, ניסת ודאי מיפר בעל, ביי דער ניסת וועט דאך זיכער דער מאן עס פארשטערן, ס'איז דאך נישט קיין קודמין, ענטפערט די גמרא, דמדרינן לה ברבים, זי מאכט דעם נדר פאר צען מענטשן, רש"י זאגט דא אז ברבים הייסט צען מענטשן, אנדערע ערטער ווערט דערמאנט אז ברבים איז דריי מענטשן, איז א נדר וואס איז געווארן געמאכט ברבים, קען דער מאן ניט פארשטערן, און די זעלבע זאך נישט קיין חכם. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיך פרעגן א קשיא. די קשיא גיי איך פרעגן אויף רב הונא'ן. רב הונא האט דאך פריער געזאגט אז אויב זי האט שוין חתונה געהאט אי העלפט נישט קיין נדר, כ'האב מורא דער מאן וועט פארשטערן, מיר האבן געלערנט ניסת האט חתונה געהאט גובה כתובתה טוט זי איינמאנען די כתובה אם נדרה, מאי לאו מיינט עס דען ניט נדרה השתא יעצט בשעת ווען זי טוט איינמאנען די כתובה לאחר נישואין מאכט זי דעם נדר, איז דאך א קשיא אויף רב הונא'ן וואס ער זאגט ניסת אין מדירין אותה, זאגט די גמרא לא ניין דנדרה מעיקרא, דעם נדר האט זי געמאכט קודם נישואין, דעמאלט איז די טייטש אזוי, נישאת זי האט חתונה געהאט, גובה כתובתה, אם נדרה, אויב זי האט פריער געמאכט דעם נדר קודם נישואין, גוט, דעמאלט קען זי איינמאנען אפילו לאחר שנישאת, ווייל דער מאן קען דאך שוין נישט פארשטערן, ווייל אין הבעל מפר בקודמין. פרעגט די גמרא והתניא, אין אנדער ברייתא שטייט בפירוש, נישאת נודרת וגובה כתובתה, שטייט דאך דא בפירוש אז פריער געווען נישאת און נאכדעם נודרת, איז דאך א קשיא אויף רב הונא, ענטפערט די גמרא תנאי, אין די זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, דאיכא למאן דאמר נדר שהודר ברבים, איינער לערנט נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, ממילא דעמאלט וועל איך זאגן אז נישאת רעדט גארנישט נישט אויף פון קאנעדע, כאדעך נישט קיין ברירה עס צו מאכן ברבים, ווייל אפילו ברבים העט דאך אויך דער מאן קענען מפר זיין, ואיכא למאן דאמר אין לו הפרה, און ס'איז דא דער וועלכער לערנט נישאת אז אויב ס'איז נדר שהודר ברבים קען דער מאן ניט פארשטערן, דעמאלט קען זי מאכן דעם נדר אפילו לאחר שנישאת, נאר וואס דען זי העט מאכן דעם נדר ברבים. איבעיא להו האבן די בני ישיבה געפרעגט א שאלה, ווען איינער גייט צו א חכם מתיר זיין דעם נדר, צריך לפרט את הנדר, דארף ער ארויסזאגן וואס דער נדר איז געווען, אין וועלכע אומשטענדן ער האט געמאכט דעם נדר, פארוואס ער האט געמאכט דעם נדר, או אינו צריך אדער ער דארף נישט, רב נחמן אמר אינו צריך, רב נחמן זאגט ער דארף נישט, און ווי עס ווייזט אויס ווייטער אין גמרא, נישט בלויז ער דארף נישט, נאר ווען מען זאגט ער טאר נישט, ס'בעסער אז ר'איז נישט מפרט דעם נדר. ר' פפא אמר צריך, ר' פפא זאגט ער דארף יא ארויסזאגן דעם נדר. איז די גמרא מפרש, ר' נחמן אמר אינו צריך, דאי אמרת אויב דו וועסט זאגן צריך אז מ'דארף ארויסזאגן, און אויב מ'האט נישט ארויסגעזאגט דעם נדר, וועט דאך דעמאלט אויסקומען אז די התרה פון דעם חכם איז נישט קיין התרה. איז זימנין אנדערע מאל דגייז ליה לדיבוריה, אמאל וועט פאסירן אז מען וועט נישט אלעס ארויסזאגן, און אויב מען וועט נישט אלעס ארויסזאגן, וחכם און דער חכם, מאי דשמע, דאס וואס ער האט געהערט, מיפר, ער טוט נאר פארשטערן, לויט דאס וואס ער האט געהערט, אבער דאס וואס ער האט נישט געהערט, וועט ער דאך נישט פארשטערן, עס וועט דאך ארויסקומען פון דער זאך א מכשול, איז דאך דער טייטש, אין אינו צריך, איז דאך דער טייטש, ס'איז בעסער אז מען זאל נישט ארויסזאגן. ר' פאפא אמר צריך, ר' פאפא זאגט מען דארף יא ארויסזאגן דעם נדר, משום מילתא דאיסורא, טאמער איז עס וועגן א דבר איסור האט מען געמאכט דעם נדר, צום ביישפיל זי האט געוואלט איינמאנען די כתובה האט זי געזאגט יאסרו עלי כל פירות שבעולם, אויב כ'האב באקומען פון די כתובה, אדער איינער האט געזאגט, אויב כ'וועל טון די און די עבירה זאל איך נישט טארן הנאה האבן פון די און די זאכן, און ער קומט זיך יעצט מתיר זיין דעם נדר כדי ער זאל טאן די עבירה, אזוי ווי מ'האט דא געהאט אין תוספות די מעשה מיט משחק בקוביא. זאגט די גמרא תנן, מיר האבן געלערנט, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, הנושא נשים בעבירה, א כהן וואס ער נעמט אזעלכע פרויען, האט גענומען אזעלכע פרויען וואס ער טאר נישט נעמען, האט גענומען א גרושה, פסול. טאר ער נישט טוהן די עבודה עד שידור הנאה, ביז ער וועט זיך אסר'ן ער זאל פון דער פרוי נישט הנאה האבן וועט ער איר מוזן גט'ן. ותנא עלה, האמער געלערנט אין די ברייתא, נודר, ער מאכט דעם נדר ער זאל פון דער פרוי נישט הנאה האבן, ועובד, און ער טוט די עבודה, יורד, נאכדעם ער גייט אראפ פון די עבודה, ומגרש, קען ער איר גט'ן, דער דין איז אז ער נעמט א פרוי וועלכע ער טאר נישט נעמען, זי ווערט טאקע מחולל אבער ער ווערט נישט מחולל, מדין תורה מעג ער טון די עבודה, נאר די חכמים האבן אים גע'אסר'ט ער טאר נישט טון די עבודה ביז ער וועט איר אסר'ן אויף זיך, איז אויף דעם חשבון וואס ער האט שוין געמאכט דעם נדר קען ער טון די עבודה. ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן אינו צריך לפרט את הנדר, ער דארף נישט ארויס זאגן פארוואס ר'האט געמאכט דעם נדר, ליחוש לאמיר מורא האבן, דילמא אזיל לגבי חכם, נאכדעם ווי ר'האט געטון די עבודה וועט ער גיין צו א חכם, ושרי ליה, ער וועט זאגן כ'האב געמאכט א נדר נישט הנאה האבן פון דער פרוי, זיי מיר מתיר דעם נדר, און ווען איך זע איך האב פארדעם נישט קיין מורא, איז דאך פון דעם א ראיה אז מען דארף יא ארויסזאגן דעם נדר, איז דאך א קשיא אויף ר' נחמנ'ן וואס ער זאגט אינו צריך לפרט נדר, ענטפערט די גמרא, דמדרינן ליה ברבים, מיר זאגן דער כהן זאל מאכן דעם נדר פאר צען מענטשן, און דעמאלט ווען מען מאכט דעם נדר פאר צען מענטשן, קען דער חכם ניט אראפנעמען דעם נדר. פרעגט די גמרא, הניחא דאס איז שוין גוט, למאן דאמר דער האט דאך געלערנט נדר שהודר ברבים אין לו הפרה איז גוט, זאגסטו אז דאס וואס שטייט ביי דעם כהן נודר מיינט מען ברבים, אלא למאן דאמר יש לו הפרה דער וועלכער לערנט אז א חכם קען אראפנעמען דעם נדר אפילו ער איז געווארן ברבים, מאי איכא למימר, איז אויב ווידער מען קען אראפנעמען דעם נדר אפילו ברבים, און אויך האלט איך אין צריך לפרט את הנדר, וואס טוט אויף דער נדר? ענטפערט די גמרא, דמדרינן ליה על דעת רבים, איך זאג אים ער זאל מאכן דעם נדר, דער נדר זאל זיין על דעתינו, אויף דעם דעת רבים. דאמר אמימר, אמימר האט געזאגט, ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא ברבים, צען מענטשן האבן געהערט ווי ער האט געמאכט דעם נדר, על דעת רבים איז די טייטש, ס'קען זיין על דעת פלוני יחיד, ווען ער זאגט על דעת פלוני ופלוני, אז די זאלן קאנען זאגן אז דער נדר זאל נישט זיין קיין נדר, איז דאס די טייטש על דעת רבים. דאמר אמימר הלכתא די הלכה איז, אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, אפילו דער וועלכער לערנט א נדר וואס מען האט אים געמאכט פאר צען מענטשן האבן דאס געהערט, קען דער חכם אראפנעמען, ווי איז אבער על דעת רבים, מען האט געמאכט דעם נדר על דעת רבים, אין לו הפרה, קען מען נישט אראפנעמען דעם נדר, והני מילי, ווען זאגן מיר, א נדר וואס מ'האט געמאכט על דעת רבים, קען דער חכם נישט אראפנעמען, דאס איז נאר געוועזן לדבר הרשות, אז דער נדר איז געוועזן וועגן א דבר הרשות דארף איך אים נישט אראפנעמען, אבל לדבר מצוה, אז מיט דעם וואס כ'וועל אראפנעמען דעם נדר איז עס אן ענין פון מצוה אויב כ'וועל אראפנעמען דעם נדר, יש לו הפרה איז אפילו עס איז געווען על דעת רבים איז דא הפרה כי הא אזוי ווי די כי ההוא מקרי דרדקי א מלמד דאדריה רב אחא רב אחא האט גע'אסר'ט בנדר אז ער זאל נישט מער זיין קיין מלמד על דעת רבים און דער נדר איז געווען על דעת רבים. פארוואס האט ער געמאכט דעם נדר? דהוה פשע בינוקי, ער האט פושע געווען אין די קינדער. רש"י דא זאגט, וואס הייסט ער האט פושע געווען? חובטן יותר מדאי, ער האט זיי געשלאגן מער ווי מדאי. אבער רש"י אין בכורות, דארט איז די זעלבע גמרא, דארט זאגט דער רש"י מלקה אותן ומתים. אזוי ווייט האט עס דערגרייכט ואהדריה רבינא, כאטש די נדר איז געווען על דעת רבים, דאך האט מען רבינא האט געזאגט צוריק ער זאל זיין מלמד, מען האט אים מתיר נדר געווען, פארוואס? דלא אישתכח דדייק כוותיה, מען האט נישט געפינען קיין אנדער מלמד אז זאל אזוי א גוט מדייק זיין, זעה איך דאך פון די גמרא אז אפילו מען מאכט דעם נדר על דעת רבים, אבער אויב דאס איז פארבינדן מיט א דבר מצוה, זאגן מיר יש לו הפרה. רשי. למד ה עמוד ב, די פערדע שורה, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דגביא בהדרה אז ווען זי טוט זיך אסר'ן די אלמנה מיט א נדר, אויב זי האט נהנה געווען פון דער כתובה דעמאלט איז צו מאנען די כתובה, אלא דאס איז נאר בשלא נישאת לאחר, זי האט נישט חתונה געהאט צו א צווייטן בשעת גביית כתובה, ווען זי טוט איינמאנען די כתובה, פארוואס? ווייל אויב זי האט חתונה געהאט שוין און זי וועט מאכן א נדר, דמיפר לה בעל, דער מאן וועט איר פארשטערן, והיא סומכת על כך, זי פארלאזט זיך אויף דעם אז דער מאן וועט איר פארשטערן דעם נדר ונודרת, און זי מאכט דעם נדר וגובה לשקר, זי נעמט אפ נישט ריכטיג. פרעגן מיר די קשיא, אויב אזוי אפילו זי האט נאך נישט חתונה געהאט, זאל מען מורא האבן זי מאכט יעצט דעם נדר און זי וועט חתונה האבן, און דער מאן וועט פארשטערן דעם פריערדיגן נדר, האבן מיר געזאגט, אין הבעל מיפר בקודמין, וואס הייסט בקודמין? בנדרים שקדמו לנישואין, די נדרים וואס האט געמאכט פאר די חתונה, טוט דער מאן ניט פארשטערן, ווייל אין פסוק שטייט ואם בית אישה נדרה, אז ער קען פארשטערן די נדרים וואס האט געמאכט ווען זי איז שוין געווען בית אישה, נאך די נישואין. צריך לפרט את הנדר. די גמרא האט געפרעגט, לאמיר מורא האבן זי וועט גיין צו א חכם און דער חכם וועט איר אראפנעמען דעם נדר, זאגן מיר, צריך לפרט את הנדר, הנשאל לחכם על נדרו, דער וואס פרעגט דעם חכם אויף זיין נדר, צריך לפרט, דארף ער אויסזאגן, א חוץ דעם וואס ער זאגט וואס דער נדר איז געוועזן, דארף ער זאגן, היאך נדר הנדר הזה. אין וועלכן אומשטענדן האט ער געמאכט דעם נדר? וכי מפרטא קמיה, אז זי וועט זאגן פאר אים, דליתומים נדרה, אז דעם נדר האט זי געמאכט פאר יתומים, זי האט געוואלט פון זיי איינמאנען די כתובה, וכך נדרה, אזוי איז געווען איר נדר, אם נהניתי מכתובתי כלום, אויב כ'האב עפעס הנאה געהאט פון די כתובה זאל די זאך זיין אסור, איז אויב דער חכם הערט דאס, לא שרי לה, טאר ער נישט מתיר זיין. ברבים, וויפיל הייסט א רבים? זאגט רש י נודרת בפני עשרה, זי מאכט דעם נדר פאר צען מענטשן, קסבר, נדר שהודה ברבים אין לו הפרה, רבי נחמן האלט אז א נדר שהודה ברבים קען דער מאן ניט פארשטערן דעם נדר. ווייל אויב נודרת בשעת גביה זי האט געמאכט דעם נדר לאחר נישואין נאכדעם זי האט חתונה וקשיא לרב הונא וואס רב הונא זאגט אז אויב זי האט שוין חתונה געהאט אין מדירין אותה זאגט די גמרא ניין מיגו דנדרה קודם נישואין אז דער נדר איז געווען פאר די נישואין גובה אף אחר נישואין קען זי איינמאנען די כתובה אויך נאך נישואין דאינו מפר בקודמין דער מאן קען ניט פארשטערן די נדרים וואס זי האט געמאכט פריער. איידער זי האט חתונה געהאט, דכסיב ואם בית אישה נדרה, ער פארשטערט די נדרים וואס זי האט געמאכט ווען זי איז געווען ביי אים אין הויז.